שלום וברכה צו שיר נאמבער איין און זיבעציק דאס יצחק הערש בינעט מיט די קורצע שיר נאמבער איין און זיבעציק מיטן נאמען די יסוד פון תשובה מגלה זיין די נקודה הפנימית בעצם שיר נאמבער איין און זיבעציק איז א המשך צו שיר נאמבער זיבעציק ווי אונז האמיר גערעדט זייער א שיינע באלערנדע שיר מיטן נאמען ווי אזוי פון זיך קען מען פאדערן און פון א צווייטן נישט ס'האט עטליכע חלקים אין דעם מיט איין צענטעראלע פונקט. ווי אזוי מען קען נישט דן זיין א צווייטן ווייל אונז פארשטייען מיר נישט זיין נקודת הבחירה, און אלעס ווענדט זיך אין די נקודת הבחירה פון א מענטש, אלעס ווענדט זיך, ס'איז דא איין פלאץ אין א מענטש בשעת מען טוט גוט, בשעת וואס מען טוט, איז דא איין פלאץ אין א מענטש וואס דארט איז די נקודה, נקודת הבחירה. און די יעצטיגע שמועס איז א המשך צו דעם, און אויך צו מסביר זיין וואס איז דאס וואס צדיקים האבן געזאגט אז איין קרעכץ, איין טיפע קרעכץ איז תשובה. איין קרעכץ קען מען זיך צוריק ברענגען צום אייבערשטן, וואס איז פשט, וואס מיינט דער איין קרעכץ, און בכלל וואס וויאזוי ארבעט תשובה, וויאזוי קען מען פארשטיין דעם מהלך פון תשובה, וואס געשעהט דורך תשובה, פארשטייט זיך אונז ווייסן ס'שטייט אין רמב"ם און נאך צדיקים נאך ספרים וויאזוי ס'דא א סדר התשובה, ס'דא וידוי, ס'דא כפרה, ס'דא, אנטשולדיגט, ס'דא חרטה. ס'דא קבלה לעתיד, ס'דא א סדר, ס'דא וידוי אין יום כיפור ווען מען טוט תשובה, איז דא א סדר פון וידוי, וידוי בדיבור, איז דא א סדר פון תשובה, אבער וואס איז די יסוד אויף וואס תשובה ליגט, וויאזוי קען מיר אונז פארשטיין די מהלך פון תשובה, דאס גיימיר מיט די אייבערשטנ'ס הילף יעצט מסביר זיין. אונז האמיר אנגעהויבן פריער מיט די המשך פון די פריערדיגע שמועס, די נקודה פון בחירה, באמת איז דאס אויך די נקודה הפנימית, יעדער ווייסט פון צדיקים, פון אלע דורות איבער אז אין יעדע איד איז דא א נקודה הפנימית, אין יעדע איד באשר הוא שם איז דא א נקודה הפנימית, וואס איז פשט פון די נקודה הפנימית? לאמיר מסביר זיין וואס איז שייך פאר אונז צו פארשטיין, אין יעדע מענטש איז דא אויפגעבויט א מציאות וואס ברענגט אים צו ווי ער פירט זיך, ער האט אויפגעבויט. געקומט שוין מיט א חומר, מיט א שווערע חומר, מיט א שווערע יצר, און און מיט די צייט זיך אויפגעבויט, וואס ער האט זיך אויפגעבויט, וויאזוי ס'איז נאר געווען, וואס ס'איז נאר געשען, א כבדות, א שוועריקייט, א חסרון אין פלייסיקייט, א חסרון אין רצון השם, א חסרון אין בהירות האמונה, ס'פעלט, די מענטש האט עס נישט, איז בשעת א מענטש האט עס נישט, איז בעצם. איז דא א גרויסע חלק אין די מענטש וואס ציהט נישט צום גוטן, וואס זאגט נישט זיך צו פירן צום גוטן, און אז ער לעבט אין א וועלט, לעבט ער דאך אין א וועלט וואס זאגט אויך נישט צו פירן צום גוטן, זאגט האקן א לעבן, זאגט אנדערע נארישקייטן, איז פארנומען מיט ברענגען דעם מענטש צו קטנות, צו זאכן וואס זענען דברים של מה בכך, זאכן וואס זענען עולם עובר, זאכן וואס זענען נישט אמת'דיג, אבער אין דעם מענטש, ווילאנג א מענטש לעבט און ווילאנג ער איז א איד און ס'עקזיסטירט נאך די נקודה הפנימית איז נאך אלץ דא איין חלק וואס קען אים העלפן זעהן די אמת, קען אים העלפן פירן צום גוטן, קען אים העלפן טראכטן וואס איז די אמת'ע זאך דא צו טון, וואס איז די תועלת'דיגע זאך צו טון, וואס איז די נצחיות'דיגע זאך, די תכלית'דיגע זאך צו טון, אנערקענענדיג אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, אנערקענענדיג אז ס'איז דא א. מנהיג לבירה, ס'דא א תכלית החיים, וואס איז די אמת'דיגע זאך צו טון דא און אזוי זיך פירן, דאס קען מען פארשטיין איז די נקודה הפנימית וואס איז דא אין יעדע איד, דאס איז די נקודה הפנימית וואס העלפט פאר א מענטש אנערקענען, און דא טרעפט זיך צאם די נקודה הפנימית מיט די נקודת הבחירה מיט די נקודה פון תשובה. די אייבערשטער האט דאך אונז באשאפן, די אייבערשטער האט אונז באשאפן און אונז געברענגט אלע שלבים, אלע סטעפס וואס זענען געשען צו אונז ביז יעצט, און גע- באשאפן די בריאה ארום אונז, סאו דאס אז ס'איז דא א בריאה וואס שלעפט דעם מענטש צו שוואכקייטן, צו זלזול אין וויכטיגע זאכן, און דאס אז ס'איז דא א חומר, א גוף, וואס שלעפט דעם מענטש צו נישט גוטע זאכן, דאס איז קלאר פארן אייבערשטן, אסאך קלארער ווי פאר אונז. דער אייבערשטער איז דאך דער בלופרינט, האט געמאכט די בריאה, איז פארן אייבערשטן איז דאס קלאר, דאך זעט דער אייבערשטער אין דעם מענטש די נקודת הבחירה וואס קען אין יעדער מצב בוחר זיין און עומד זיין און מתגבר זיין און יא טון די גוטע זאך, איז די נקודת התשובה איז ווען אונז זעמיר מגלה פארן אייבערשטן, באשעפער, דו ביסט דער וואס האט געמאכט די אלע שוועריקייטן פאר אונז, אונז האמיר טאקע מזלזל געווען און אין די לעצטע שלב די חלק הנקודת הבחירה וואס א מענטש האט, האט מען מזלזל געווען און נישט און נישט עומד געווען בנסיון, אבער איך ברענג דיך צוריק די נקודת הבחירה, איך האב עס נישט פארלוירן, איך ברענג דיך דא צוריק די נקודה, די נקודה הפנימית, ס'איז דא. דאס איז די טיפע קרעכץ ווען א מענטש זאגט פארן אייבערשטן, איך בין פארשלאפן זמן קרישמע, און די סיבה פארוואס איך בין פארשלאפן זמן קרישמע איז געווען די שטארקע מידיגקייט און די שווערע צעטומלטקייט די נאכט פריער פון לייגן א וועקער זייגער און די נישט טראגן אחריות אויף די נעקסטע טאג דאס אלעס איז געווען פארדעם דאס אז איך האב בשעת יענע מינוט נישט געהאט די נקודת הבחירה און נישט עומד געווען בניסיון דאס קען איך תשובה טון, דער אייבערשטער קען זייער גרינג איינזען אין א מענטש ווי א קליינע פלאץ, כאטשיג א אמת'ע פלאץ, און פאר דעם דארף מען תשובה טון, דאס איז נישט דא קיין זלזול, אבער כאטש פארשטייט מען אז די כ פון די גאנצע גרויסע עבירה איז נאר דא א דקות'דיגע פלאץ פון תשובה, פון ווי די מענטש האט מזלזל געווען, און ממילא אקעגן די דקות'דיגע פלאץ קען א. איז די יסוד הדברים איז אז די אייבערשטער זאגט איך פארשטיי וואס גייט דא פאר, ס'איז נישט קיין פראבלעם, די איין טיפע קרעכץ און די יסוד פון תשובה איז ווען מען ברענגט צוריק פארן אייבערשטן און מען זאגט פארן אייבערשטן אז מיין נקודת הבחירה מיין נקודת הפנימית לעבט, איך נעם אחריות, ס'גייט זיין אנדערש, ממילא געשעהט אז דאס אלעס ביז דא זאגט איז פשוט ס'האט גארנישט מיט דיך. די זענען די מציאות העולם וואס האט דאס געברענגט, די כובד הגלות, די די שוועריקייט, די הסתר, די שוועריקייט פון די חומר, באמת האט דאס אלעס געברענגט, אפילו ס'איז דא א נקודה הפנימית וואס אונז ווייסן און גלייבן גאואינג פארווארד, קומענדיג ווייטער, ווייסט מען אז א מענטש דארף בוחר זיין און מען גייט בוחר זיין, און דאס איז די קבלה על העתיד אז מען גייט ווייטער בוחר זיין צום גוטן, פארשטייט מען אבער פון וואו מען קומט, פארשטייט מען אבער אז די אלע חטאים, די אלע עוונות. די אלע זלזולים איז נישט קיין געקומען פון א פלאץ ווייל דער מענטש איז מלא חטאים, דער מענטש זוכט צו זינדיגן, דער מענטש איז א שוואכע א מענטש וואס האלט נישט ביי דערביי, ער איז א איד, ער האט די זעלבע נקודה הפנימית, ער האט מזלזל געווען אין זיין מקום הבחירה, און די וועלט, די כח, די חומר האט מתגבר געווען אויף אים. און אים נישט געגעבן און און אים און און אויסגעפירט די נאכגעלאזטקייט. סאו ווען א איד ווייסט אז ער האט זיך נאכגעקוקט די אויגן, נישט נישט אפגעהיטן די אויגן, באמת האט דען א מענטש בכוונה תחילה מזלזל געווען? ס'איז ס'איז די חומר וואס שלעפט א מענטש צו דעם און און די די וועלט רייסט, די וועלט רייסט שטיקער, און פארשטייט זיך בשעת מעשה דארף מען געדענקן אז אונז האמיר די כח הבחירה און עס דארף מען זיך שלאגן, אבער ווען ס'קומט צו טון תשובה איז אזוי קלאר אז מ'זאגט פארן אייבערשטן איך האב דען עפעס דא געטון? מיין נקודת הבחירה איז געווען פארשלאפן איך וועק עס אויף און און און אז מ'טוט דורך די סדר התשובה פארשטייט מען כאטש וואס דא געשעהט, פארשטייט מען כאטש וויאזוי די תשובה ארבעט, די תשובה ארבעט ווען ווען מ'ווארפט אוועק די אלע מציאות'ן וואס זענען נישט אונז, ס'איז די חומר, ס'איז די וועלט, ס'איז נישט אונז, און די חלק האונז לעבט, די חלק האונז זאגט אני עבדך, די חלק האונז זאגט המלך, די חלק האונז זאגט איך בין מקבל על העתיד, די חלק האונז זאגט איך וויל יא זיין א ערליכע איד, און ממילא איז שייך צו קוקן אויף די עתיד, במילא איז שייך צו זאגן דאס וואס איז געווען איז געווען, יעצט קומט א נייע בלעטל, ווייל מען טיילט זיך אפ פון די עבר, יענץ איז די חומר, יענץ איז די וועלט, ס'האט גארנישט מיט מיר, די זעלבע זאך א מענטש מזלזל אין הלכה. גייט דורך א שבת שאלה און גיבט א זלזול און גייט ווייטער, איז באמת ס'איז געווען די צומישעניש די פרעשור ס'איז די די די די די בושה פון פרעגן אלעס ארום און ארום און דאס איז אלעס פארשטענדליכע זאכן דאך האט א מענטש געהאט א נקודת הבחירה בשעת מעשה און ווען א מענטש קומט און טוט תשובה קען זיך זייער גרינג אפשאקלען פון דעם אז ס'האט נישט מיט מיר ס'איז געווען די שוועריקייט ס'איז געווען די טמטום מיט די טלטול מיט די דחק מיט די לחץ. איך שייד מיך אפ פון דעם, איך נעם מיך אונטער יא צו זיין א ערליכע איד, יא צו מדקדק זיין בהלכה, דאס איז די נקודה התשובה און דאס איז די המשך פון אונזער פריערדיגע שמועס, זאל אלע זוכה זיין צו תשובה שלימה און זוכה זיין צו א ריינקייט צו צוגיין צו דער הייליגע יום הקדוש און א גוט געבענטשט יאר א גמר חתימה טובה און האבן נאר גוטס.